מורי ורבותי אונז זענען ממשיך דא אין אונזער שיעור אין זוהר אין פרשת אמור, וואס אונז ווילן פארשטיין די סודות פון מועדים, ס'איז אוודאי היינט ערב שבת בשלח, ס'איז שוין זייער שפעט, מיר מאכן אביסל פראגרעס, גייען אביסל ווייטער וואו אונז האלטן, אפשר נאר א משהו. און אזוי ווי אונז רעדן דאך, עס איז שובבים, עס איז פרשת בשלח, מיר זעהן אז עס איז דא א שייכות פון די אלע זאכן אביסל. אונז אונז האלטן בערך אזוי, דאס הייסט די פריערדיגע שטיקל זוהר האבן אונז געענדיגט וועגן די ענין פון דם פסח ודם מילה, און געלערנט פון די בדמייך חיי, מיט די פון די דם פון די צוויי סארט דמים וואס איז געווען אין יציאת מצרים, געווארן א געוויסע חיות, ואעבור עליך ואראך, דאך אזוי ווי ס'שטייט ועבר השם. אין מצרים, און געזען טאקע די דם פסח ודם מילה, דאס איז מסתמא די גזירה שוה ואעבור עליך ואעבור ועבר ה' ועברתי בארץ מצרים בלילה ההיא. און אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע שמועס אז דאס האט אלעס צו טון מיט דעם וואס א איד פון ווען ער ווערט געבוירן דארף ער גיין אן אסאך מדריגות דארף ער שטייגן, די גאנצע זאך פון א איד, אונז האבן געלערנט באריכות און בעומק, די גאנצע זאך פון א איד, די גאנצע זאך פון א נשמה, איז אז ער שטייגט, אז ער בלייבט נישט וואו ער איז, האט א פאטענשעל, א בכח וואס דארף ארויסקומען לידי פועל, און אין דעם איז דא אן אסאך, זייער אסאך מדריגות. ס'דא די מדריגה פון שבעת ימים תחת אמו, ביום השמיני מאכט ער די ברית מילה, און דאס זענען אליינס אפשר די צוויי מדריגות, געלערנט אפילו אין ברית מילה אליינס, און על כל פנים אין די זיבן און אכט איז דא די צוויי מדריגות וואס הייסט דם פסח ודם מילה, אדער אין די מילה אליינס האט מען עס געלערנט איז דא דם מילה ודם פריה. און אונז האבן עס מסביר געווען אין פארשידענע אופנים די די דאבל די כפילות פון פסח און מילה אדער מילה און פריה, ועל כל פנים. ס'דא דא א סדר א סדר עליה און א סדר עליה וואס דארף האבן לפחות די צוויי מדריגות וואס אונז רופן זיי אין די זוהר שפראך די מלכות און די יסוד די צוויי ספירות די צוויי דמים די צוויי הארות וואס אזוי גייט דאך די סדר קודם קודם פון די פון די מדריגה פון די מלכות נאכדעם פון די מדריגה פון די יסוד און נאכדעם ווערט חיי פון דעם ווערט לעבעדיגקייט, פון דעם הייבט מען אן צו באקומען מוחין, פון דעם הייבט מען אן צו באקומען א נשמה וואס הייסט חיים. יעצט, אין דעם אלעס קען מען גיין אסאך ווייטער און אסאך טיפער, יעדע זאך, גרויסע זאך פון פון לערנען תורה, פון לערנען זוהר, וואס מ'זעט זייער קלאר, די זוהר, איינע פון די זאכן וואס די זוהר טוט גוט, האבן גערעדט נעכטן א שיעור וועגן אז די דרך השכל, איינע פון די וויכטיגע זאכן פון די פילאסאפישע דרך, איז אז ס'איז נישט מוותר אויף די אויף די אויף די וועג אנצוקומען דארט. אז א מענטש האט א הוה אמינא, און שפעטער קומט ער אן צו א מסקנא, קומט ער אן צו א קלארקייט, איז דא א יצר הרע, איז דא א נטייה פון מענטשן, און מ'האט גערעדט דארט באריכות, מער בהרחבה. פון זאגן נאר די מסקנא, און ער זאגט דאך נישט ווי אזוי דו ביסט אן, ווי אזוי ער איז אנגעקומען דארט. און ווער ס'לערנט זוהר הקדוש זעהט זייער קלאר ווי די זוהר לאזט זייער שטארק די זכר, וואס הייסט די זכר, די וועג ווי אזוי ער קומט אן, הייסט פון יעדע פרשה דארף מען דאך אנהייבן, מ'דארף אנהייבן אויסצוטאפן די תורה, מ'דארף האבן, מ'דארף אביסל, אזוי ווי די זוהר רופט עס אין די שפראך, מ'הייבט אן צו פלירטן מיט די תורה, אפשר דא, אפשר דארט, מאכט אויף א פרשה, מאכט אויף א פסוק, ס'האלט נאך דא אפשר צען שיעורים אויף. אויף די סדר, יא אויף די פסוקים וואס אונז האבן אנגעהויבן בשור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה, דאס איז א ווארט, דאס איז מ'קען עס אנהייבן צו עפענען פון אלע מיני וועגן און ס'נעמט אסאך צייט, און די צייט, מ'זעט עס אין די זוהר אליינס, די מפרשים אויף די זוהר זענען נישט אזוי עומד, איך זע אז מ'דארף דארף עס מרחיב זיין אויף די פראגרעשאן פון די דרושים אין די זוהר, מ'זעט קלאר. אז דער זוהר ער מאכט אויף איין זאך און עס איז דא אנדערע תנאים אנדערע נעמען אנדערע דמויות פון דער זוהר וואס יעדער איינער גיבט צו זיין זיין ענגל און צוביסלעך צוביסלעך זייער צוביסלעך אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די סדר פון די התעלות פון די נשמה צוביסלעך צוביסלעך א מענטש ווערט נישט געבוירן א מענטש איז נישט קיין בהמה נישט אזוי ווי מען זאגט מען ברענגט כ'האב געזען אחרונים זאגן א דרש אויף עשיו עשיו איז געווען כולו ער איז ארויס געקומען. כולו כאדרת שער אזוי ווי א גדול מיט שוין האר שוין מיט האר שוין מיט אלעס דאס איז נישט די דאס איז די וועג פון דאס איז די דרך החיצוני דאס איז די וועג פון די גוף כאילו פון די פון די חיצוניות'דיגע בליק די פנימיות'דיגע בליק די יעקב'דיגע בליק וואס אלעמאל הייבט ער אן קטן הייבט ער אן קליין און צוביסלעך צוביסלעך וואקסט ער און אזוי איז אויך די דרך לימוד התורה און די דרך בפרט די דרך לימוד פון סודות התורה אונז ווילן דאך זאגן אז סודות התורה הייסט דאך סודות התורה הייסט דאך אז מען וויל אנקומען צו די צו די נשמה פון די זאך יא, אנשטאט ס'זאל זיין א גופניות'דיגע תורה, און די גופניות'דיגע תורה דאס איז א תורה חתומה ניתנה ס'איז א תורה וואס איז שוין דא ס'איז אזוי אזוי פאלג טו וואס די וואס מען שטייט דאס איז די חיצוניות פון די תורה דאס איז די וואס מען רופט מען שטייט פון בעק פון די תורה מען שטייט נאך די תורה אזוי ווי אונז רעדן אלעמאל און מ'איז מקבל. פנימיות התורה דאס איז מתן תורה נישט קבלת התורה נאר מתן תורה מען דארף געבן די תורה און עס איז זייער שווער עס איז נישט קיין פשוטע זאך און אסאך מאל און מען זעט עס מען זעט עס אין די דרושים פון די זוהר מען זעט עס אין די וועגן ווען א מענטש לערנט עס קען עס קען זיין אז ער גייט אדורך מען דארף יעדע מאל אנהייבן פריש מען דארף אויפבויען די קאנטעקסט מען דארף אויפבויען די געפיל מען דארף זיך זיך רעדן דברי דברי אהבה דברי חשק און אזוי די זוהר איז אויך א חלק פון דעם יא די זוהר איז מאריך יעדע פרשה כמעט רייבט רעדט ער אביסל מיט דברי חשק דברי דברי התעוררות צו די תורה דברי התעוררות פון די טייערקייט פון די אהבה וואס ער האט צו די תורה פון די אהבה וואס די תורה וואס די תורה האט צו אים דאס איז די פשט אז ער לאזט זיך וואס די וואס איז די פשט פון דעם מענטשן מוטשען זיך ס'איז א מוסר ספר ס'איז א ספר פון פון דרוש וואס וואס איז די. אסאך מאל אפילו דא איז אנגעהויבן ווי למשל אביסל פריער האבן מיר געזען רבי חייא האט אנגעהויבן צו רעדן וועגן די מדריגות פון די אידן האט ער אנגעהויבן קודם כל אשריכם ישראל ענדיגט דא אויך אלעמאל הייבט מען אן מיט די מיט די איך רוף עס דברי חשק יא ס'הייסט דברי פיתוי יא אזוי ווי ס'שטייט אזוי ווי ס'שטייט אז מען אז מען א עם הארץ מ'טאר נישט חוטף ובועל זיין יא מ'דארף מ'דארף לימדה תורה דרך ארץ מתרנגול יא מ'דארף זיך לערנען די סדר היחוד איז צו מפתה זיין אביסל יעדע מאל נאכאמאל יא איי האט שוין חתונה געהאט צוואנציג יאר צוריק און וואס דארף ער יעצט וואס דארף ער יעצט זאגן די נאכאמאל דברי אהבה דברי חשק דברי חביבות ס'הייסט ווייל דו ווילסט דאך אז דיין יחוד ווילסט דאך אז ס'זאל נישט זיין סתם געכאפט ס'זאל נישט זיין סתם א חוטף. האט געכאפט די זאך, ער האט געהאט זיין הנאה, האט זיך גענומען עפעס. ווילסט דאך אז עס זאל זיין מיט די גאנצע קאנטעקסט, מיט די גאנצע נשמה, מיט די גאנצע, מיט די גאנצע מענטשליכע שלימות פון די, פון די אהבה, און פון די, און פון די קאנעקשאן, און פון די קשר. און דאס איז א זאך וואס מ'דארף כסדר וואסערען, דאס איז א בוים וואס מ'דארף כסדר וואסערען, דאס איז א, א, א זאך וואס מ'דארף כסדר מאכן, וואס מ'דארף כסדר טון, און מ'דארף יעדע מאל אנהייבן פון נאכאמאל, ממש אנהייבן פון פריש. אבער מ'. אונז זענען אין א אין א ראמאנס מיט די תורה, אונז זענען אין א געוויסע דענס, מען טאנצט אהער און אהין, און מען הייבט אן פון דא און מען גייט צו דארט און מען טאנצט אהער, עס איז אזוי ווי ממרחק תביא לחמה, ער ברענגט א פסוק פון דא און א פסוק פון דארט און א געדאנק פון דא און א געדאנק פון דארט, און אזוי פון די טאנצן אהין און אהער און אהער און אהין צום סוף קומט ער אן צו די נקודה און יעדע מאל קומט ער אן צו די נקודה אביסל מער און נאכדעם גייט ער צוריק און גייט צוריק צו די מעשה חול און גייט צוריק צו די נארמאלע טרדות וואס איז דא און שפעטער קומט מען צוריק און מען וויל צוריק גיין און די זוהר און די וועג וויאזוי ער האט אראפגעשריבן די זוהר אזוי ווי אזוי ווי די גמרא האט מען אראפגעשריבן מיט די גאנצע משא ומתן מען האט נישט געשריבן די מסקנות ס'דא קבלה ספרים דער אר"י הקדוש זאגט רבי חיים וויטאל אין זיינע אין זיין הקדמה ווען ער האקט אויף געוויסע אנדערע קבלות וואס מען זאגט ער ווייסט נישט וואס זיי ווילן זיי זאגן אזויפיל ווערטער און סך הכל ווייסן אז ס'איז דא צען ספירות און מען קען המעיין החריף איינער וואס קען אביסל און האט אביסל אביסל בעל כשרון אין צוויי דריי טעג ווייסט ער אלעס וואס איז דא צו זאגן און מען קען אפשר אויב איינער וויל ארויסנעמען פון די זוהר עס איז נישט אינגאנצן ריכטיג אוודאי דער אריז"ל האט גענומען פון דער זוהר א סך הרחבה און אן א סוף פרטים, אבער זאל קענען איינער פרעגן און זאגן אז דער זוהר סך הכל זאגט די צוויי זאכן, זאל מען יעצט זאגן אז עס איז דא א יסוד און א מלכות, און א מלכות און א יסוד און א קשר צווישן זיי, און ער זאגט איבער די זעלבע זאך נאכאמאל און נאכאמאל און נאך ווערטער און נאך א פסוק מפרש געווען פון דעם, נאך א מוסר געזאגט וועגן דעם, נאך נאך א סוד געזאגט וועגן דעם, עס איז דאך א שאד צייט, ער זאגט דאך גארנישט. דאס איז די די קשיא קומט פון. קומט פון וועלן באקומען נאר די מסקנות, איינער זאגט מיר, יא, זאג מיר די הלכה, איך וויל נישט וויסן וויאזוי ביסטו אנגעקומען דארט, ניין, די דרך הסוד, די דרך פון אריינגיין אין סודות התורה, פון אריינגיין, איז צו גיין אהער און אהין און אהין און אהער, ביז צוביסלעך, און ווער ס'לערנט זוהר זעט, און דא איז א גוטע דוגמא די שטיקל וואס אונז זענען דא עוסק, קודם האט מען געזאגט על פי פשט, קודם האט מען געזאגט אז מ'ברענגט א מדרש, און מ'זאגט ממש על פי פשט, נאכדעם האט מען געברענגט אן ענין פון סוד, און צוביסלעך צוביסלעך, אזוי ווי די סדר פון גדילת אדם אזוי די סדר פון דער תורה, מ'לערנט קודם פשט נאכדעם א דרוש נאכדעם א רמז, ביז ביז ביז. און געווענטליך רבי שמעון איז דער דמות אין דער זוהר איז דער תנא, ער קומט מיט די סוד אליינס מיט די ריין געטליכקייט, און דאס נעמט אסאך צייט, דאס איז און יעדן טאג הייבט מען אן פריש, קודם אזוי איז דאך די סדר, יעדן טאג הייבט ער אן פון די פשט צוריק, אונז לעבן דאך אין עולם הפשט, מיר לעבן דאך אין עולם העשייה, מיר לעבן דאך נישט אין עולם האצילות, על פי רוב, יא? הייבט מען אן צוריק, מ'לערנט די פרשה און מ'לערנט די פשט, און נאכדעם ברייט מען עס אביסל ארויס, מ'גייט אריין אין די מדרש, מ'קען עס מרחיב זיין, און דאס איז דאס איז די עבודה, דאס איז די, כ'וואלט נישט גערופן עבודה, דאס איז די, די, די טאנץ, דאס איז די שירה, דאס איז די, די שפיל, דאס איז די שפיל פון, פון גיין מיט די תורה, פון לערנען מיט די תורה. איז אונז אונז גייען אביסל נאך די שפיל אונז גייען אביסל נאך אונז טאנצן אביסל נאך די שפיל וואס די זוהר האט דא געטאנצן אונז האבן שוין געזעהן אונז האבן געלערנט וועגן באופן כללי די ענין פון דין אדם ודין בהמה אונז האבן שוין אריינגעגאנגען אביסל באריכות אין די גאנצע ענין פון די דין וויאזוי ס'ארבעט און וואס די משפטיך וצדקתך כהררי אל און אדם ובהמה תושיע ה' גאנצע א גאנצע עולם און מיר זענען געגאנגען אביסל ווייטער. און טראכט איך אז די שבעת ימים נאך די צייט פון ברית מילה האט זיך אריינגעגאנגען די גאנצע ענין פון ברית מילה און די גאנצע סוד פון ברית מילה וואס דאס איז א מפתח דא און ס'האלט דאך דא שובבי"ם וויל אונז אביסל אריינגיין אין דעם. די די תורה ווערט נאר געגעבן פאר ווער ס'האט א ברית מילה און וואס מיינט דאס די ברית מילה די דם פסח און דם מילה וואס דאס קען דאך קען מען זיך ארויסגיין פון מצרים קען מען זיך אנהייבן עפעס א התחלה פון פון לימוד התורה עס קען זיך אנהייבן עפעס א השכלה פון. און אזוי ווי די סדר פון די אלע זאכן איז דא אסאך אסאך איבעריג אסאך כאילו ווען מען קומט אן איז קען זיין מען דארף זיך אביסל זאגן זאכן דברים בטלים אזוי ווי אזוי ווי די סדר פון פון פון די פיתוי פון די ריצוי קודם היחוד יא אמאל זאגט ער א שטות, ס'איז נישט קיין, נישט אז יעדע ווארט, נישט אז יעדע ווארט איז איז א זאך וואס מ'קען נאכזאגן, נישט קיין יעדע ווארט אמאל, און מ'זעט דאס, מ'זעט דאס ווער ס'לערנט אריין זוהר און אנדערע ספרים אויך קען מען עס אביסל זען, אבער דער זוהר, איך מיין עס במיוחד, קען מען זען, ער הייבט אן, ער זאגט א זאך, אמאל דער זוהר ברענגט ער הייבט א מדרש, אדער ער ברענגט עפעס א נקודה און טוט נישט מיט דעם גארנישט, דאס הייסט, פרובירט, און ווער ס'איינמאל ס'האט אמאל געזען וויאזוי מ'דארף דאס קענען טון, מ'דארף דאס קענען איבערלעבן, מ'דארף דאס קענען לעבן, דער לערנט א פסוק און מ'טראכט, אקעי, אפשר עס דערמאנט מיך פון דעם. קומט נישט דארט אן, דאס איז נישט קיין וועג, דאס איז א דעד ענד דעי מהלך, אקעי, מיר גייען א צווייטע מהלך, און די זוהר האט אראפגעשריבן די אלע חלקים, די גאנצע דיאלאג, די גאנצע אפשר אהער אפשר אהין, ס'איז נישט נישט אויסגעשניטן די אלע די גמגום, אז מ'הייבט אן מיט גמגום צוזאם צו קעקעצן אנהייב אפשר אהער אפשר אהין, ס'איז א פארט פון די גאנצע פארט פון די גאנצע מעשה, ס'איז א פארט פון די גאנצע טאנץ פון די יחוד. און אונז לערנען אז די ברית מילה האלטן דא ביי די ברית מילה, ברית מילה דאס ברענגט אונז אריין אין די זאך, און ס'דערמאנט אונז א פסוק קומט רבי שמעון דא קומט אריין רבי שמעון ס'האט געלערנט רבי יוסי רבי חייא, רבי שמעון קומט און ער זאגט ס'דא א פסוק סוד ה' ליראיו. ובריתו להודיעם, זייער א וויכטיגן פסוק, פסוק וואס ווערט געברענגט אין חזל אסאך, ווערט געברענגט אין זוהר אסאך, און איך וויל אביסל רעדן וועגן די פסוק קען מען רעדן און לערנען פארשטיין וואס וואס גייט דא פאר. פשוט טייטש, יעדער איינער ווייסט שוין, אז טייטש פון סוד אין אין אין פסוק און אויך אין חזל געווענטליך איז נישט א סיקרעט, סוד מיינט א התוועדות, א התייעצות, על עמך יערימו סוד, זיי רעדן רעדן זיך צאם, אוודאי עס האט א קאנעקשאן מיט די משמעות פון סיקרעט, ווייל מען וויל נישט אז עס זאל ארויסגיין פון צווייטן, אבער די עיקר משמעות, בעצם אין אנדערע ווערטער, די משמעות פון א יחוד, אזוי ווי מען זאגט א מועד, א התוועדות, מען נעמט זיך צאם, וואס שטייט בסוד עמי לא יהיו בקהלם בסודם אל תבוא נפשי יא ווען זיי קומען זיך צאם ווען זיי ווען זיי קומען זיך צאם דאס הייסט נישט סתם זיך קומען זיך צאם מען קומט זיך צאם דורך שמועסן עפעס מען קומט זיך צאם אין א אינטימישע אופן מען קומט זיך צאם אין א פארמאכטע אופן דא איז די למשל סוד העיבור איז די פלאץ ווי מען קומט זיך צאם דן צו זיין אויף די אויף די אויף די קביעות העיבור ווען מען לאזט נישט אריין סתם א מענטש ס'איז דא א ס'איז דא א סדר איז דאס איז די טייטש סוד ה' ליראיו הייסט יראי השם. האבן אסאך אסאך זאכן לכאורה ירא השם איז דאך איינער וואס שטייט פון אינדרויסן האט מורא פון גאט דאס איז טאקע די ערשטע די ערשטע סטעפ מען דארף האבן א געוויסע דרך ארץ דארף האבן יראה יראת השם הייסט די שער שער אריינצוקומען אבער נאכדעם דאס איז דאך טאקע די נקודה אזוי ווי עס שטייט צוויי מאל די זעלבע זאך יא סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם דאס הייסט ברית מיינט דאך דאס, א סוד און א ברית זענען די זעלבע זאך, די זוהר גייט זאגן אז דאס איז אזוי ווי מיר זאגן סוד הייסט הייסט די שכינה און די ברית הייסט די יסוד, מ'קען זאגן סוד איז די שכינה און יסוד איז די יסוד, יא א סוד מיט א יוד, יא, דאס הייסט ס'איז דא, מ'דארף זיך צוזאמקומען, מ'דארף זיך אביסל מתוועד זיין, מ'דארף זיך אריינגיין אין די פלאנס ווי ווי די, מ'זעהט די שם הוויה ווי ער דרייט זיך. ווי ער מאכט זיך זיין זיין זיין זיין התוועדות, זיין זיין מיטינג רום, דאס איז דער סוד השם. די אריינגיין אין אריינגיין אין אין סוד השם ליראיו, עס טייטשט צו זיין, צו מאכן צו האבן א א א ידיעה, צו האבן א א א קאנעקשאן, צו האבן א א געפיל. צו דעם פלאץ וואו דער אייבערשטער לערנט, וואו דער אייבערשטער טראכט, וואו דער אייבערשטער איז זיך מתייעץ, יא? דאס הייסט נגלה, וואס הייסט נגלה? דאס הייסט כאילו מ'גייט, א סוד הייסט דאך למשל אז ס'איז דא, ס'איז דא דער מלך, ס'איז דא דער, דער, דער, דער רב, די מנהיגים זעצן זיך אוועק, זיי זענען דן צווישן בסודם, יא בסודם, שפעטער גייט מען ארויס און מ'טוט, יא? דאס הייסט, און די שלוחים זיי גייען ארויס און זיי טוען טאקע וואס וואס מען האט צו טון יא. א נארמאלע מענטש א א דער ירא השם באופן חיצוני ס'הייסט די די די וואס ער פאלגט וואס וואס וואס וואס מען זאגט אים ער איז נישט בסוד השם ער איז ב מען קען עס רופן בנגלה השם יא ער איז ב ער ווייסט וואס מען האט אים געזאגט צו טון טוט ער ער זעהט ער זעהט וואס דער אייבערשטער האט געטון און נאכדעם נאכדעם זענען דא יראים. נאך דעם זענען דא בריתו להודיעם, ס'איז דא נאך א גאנצע מדריגה פון די וואס זיי פארשטייען זיך, זיי האבן א געפיל, איך ווייס נישט וואס צו זאגן, זיי האבן, זיי זיצן אין די חדר הפנימי, זיי זיצן אין די חדר ההתייעצות פון גאט, דאס איז א גאנצע אנדערע לעוועל, מען זעט אין די, אין די, אין די גמרא לערנט מען, לערנט אויס פון דעם פארשידענע זאכן, אז תלמידי חכמים קענען וויסן געוויסע זאכן, הגם זיי זענען נישט דארט געווען. און אנדערע און אנדערע אנדערע נקודות וואס מ'לערנט ארויס פון די סוד השם ליראיו, אבער דאס אלס אלס משותף פון דעם, אלס הייבט זיך אן פון דעם, אז די סארט יראי השם, די סארט סוד השם ליראיו, וואס זענען אזעלכע וואס זיי זיי ווייסן וויאזוי אריינצוגיין אין די אין די חדר הפנימי. און אזוי ווי אונז לערנען דא, אין דעם איז טאקע דא די צוויי, די צוויי מדריגות, וואס דער רבי שמעון זאגט סוד השם ליראיו הייסט כנסת ישראל, זי איז די סוד השם, דאס איז די פלאץ כאילו ווי מען טרעפט זיך צוזאם, ובריתו איז להודיעם, איז שוין שוין מער אפן, שוין אזוי ווי מען זאגט די יוד, די יוד איז שוין ארויסגעקומען, דאס גייט מען שוין באלד זען אז די יוד איז זייער וויכטיג דא, די יוד, קודם איז געווען סוד, ס'איז כאילו באהאלטן, יסוד, הייסט ארויסגעקומען די יוד פון די פון די פון די סוד, ס'איז שוין נישט קיין ס'איז שוין נישט קיין סוד כאילו. עס איז יסוד, פארוואס איז נישט קיין סוד, נישט פשט אבער האט עס מגלה געווען, מגלה געווען, דאס איז ווען ס'גייט ארויס אין בחוץ, יעצט זעט מען פארקערט, מ'גאנגען מער פנימי, יא, מ'דארף געדענקען אז ווען מגלה זיין א סוד קען מיינען צוויי זאכן, עס קען מיינען אז מ'גייט ארויס, דאס הייסט לאמיר זאגן אונז האבן געהאט דא הייסט יאצ, איז מען ויצא הדין, יא, עס איז געווען א סוד דא איבער, מ'האט קובע געווען ס'גייט זיין ראש חודש צוויי, צוויי אדר'ס די יאר, מ'האט זיך מוציא פון בשר לחוץ, מ'האט ארויסגעשיקט שליחים, מ'זאגט. למעשה היינט איז ראש חודש, היינט איז, היינט איז די עיבור און אזוי ווייטער. דאס איז איין סארט גילוי סוד, יא, מען קען עס רופן גילוי סוד. אבער דאס איז נישט קיין אמת'דיגע גילוי סוד, דאס הייסט אז די סוד איז ארויסגעגאנגען פון מדריגת סוד, ס'איז שוין נישט קיין סוד, מען, הייסט, מען, די סוד איז נישט ידיעה. די שכל, די סייענס, די צדדים וואס זענען געווען פאר די חכמים וואס האבן עוסק געווען אין סוד עיבור, דאס ווייסט נישט די עולם. די עולם ווייסט וואס איז נישט די סוד, וואס ס'קומט ארויס, וואס די פועל יוצא פון דעם, יא. דאס איז, אסאך מאל ווען מען רעדט פון גילוי סודות זעט עס אזוי אויס. אז ער איז מגלה א סוד, דאס הייסט, יא, עס גייט א חסידישע ספר און ער קוקט, ער גייט אריין אין די סודות התורה און די סודות פון זוהר הקדוש, די סודות פון אריז"ל, פון פנימיות'דיגע זאכן, און נאכדעם נעמט ער פון דעם ארויס, און הלכה למעשה, יא, למשל, למשל, למשל, דער זוהר זאגט אז מען דארף, אז ברית איז א זייער וויכטיגע זאך, איז זאגט ער מה הלכה למעשה, זאל מען זיך היטן די אויגן, זאל מען זיך היטן די מחשבות, זאל מען זיך היטן די קאפ, און אזוי ווייטער. דאס איז ארויסגעגעבן די סוד, מען האט מגלה געווען די סוד, אסאך מאל מענטשן זאגן די חסידישע ספרים האבן מגלה געווען סודות, אבער אין די סענס איז נישט עכט מגלה געווען א סוד, ס'איז סך הכל גענומען פון די סוד און ארויסגענומען עפעס וואס איז נישט קיין סוד, אזוי יעדע סוד איז דאך אזוי, נאכן זיין א סוד ווערט דאך אויס סוד, יא, ווען פאר ס'איז געווען, פאר מען האט געוואוסט ווער ס'גייט, ווער ס'גייט, וויאזוי מ'גייט אויספירן די הלכה אדער די עיבור אדער עפעס אזא זאך האט דאך קיינער נישט געוואוסט.

מיינט אז דו ביסט אריין אין אזא פלאץ, און ביסט געווארן אזא גוטן חבר, ביסט געווארן אזא גוטן שותף, שותף סוד, אזא שותף פון די חברת הסוד, ביסט געווארן אזא שותף, אזא פארט פון די עולם הפנימי, אז מילא איז שוין נישטא קיין חשש, ווייל מ'קען שוין רעדן אפן מיט דיך, יא? ווען ס'איז דא איינער וואס מ'וויל אים אינישיעטן, מ'וויל אים אריינברענגען אין עפעס א. מער איידעלע זאכן, עפעס א עפעס א זאך וואס די עולם נישט יעדע איינער קען תופס זיין, נישט יעדע איינער לאו כל מוחא סביל דא, ס'איז עפעס א מח וואס איז יא סביל יא, אבער נישט יעדע איינער, איז קודם איז נאך א סוד, קודם מען טעסט אים, מען ווייזט אים, מען מאכט זיכער אז ער איז א יראיו יא, סוד השם ליראיו מאכט זיכער אז ער איז א שומר סוד, ער איז נאמן רוח מכסה דבר און אזוי ווייטער. יא, דאס איז דער שלב ראשון, דאס איז די מלכות, דאס איז אזוי ווי די דם פסח אדער די מילה, נאכדעם איז דא פריעה, פריעה איז דאך טייטש אפן, יא, בפרוע פרעות בישראל, ווען ס'איז אפן, פרעה איז אמת'דיג מלשון פריעה, מ'קען נישט אריין, דאס הייסט ס'איז אפן, אז ער איז שוין אינגאנצן אריין, מ'האט שוין פארמאכט דעם טיר, דאס הייסט ער, מ'האט אים אריינגעברענגט אין די חדר הפנימי, מ'האט אים אריינגעברענגט אין די עולם, אין סוד השם, אין די מקום, סוד השם איז א פלאץ, יא, סוד השם איז א, איז א, איז א מקום, א מקום, און דארט קען מען רעדן אפן, יעצט קען מען רעדן אפן, ווייל יעצט ווייסט דאך שוין, אז דו ביסט פון אינעווייניג, דאס מיינט באמת די גילוי סוד, מ'זאגט מען דארף מגלה זיין סודות, וואס הייסט מ'דארף פארוואס זאל מען מגלה זיין סודות, אויב ס'איז א סוד איז עס נישט מגלה, אויב ס'איז מגלה איז עס נישט קיין סוד, וואס איז די פשט? צו זיין ראוי מ'זאל דיך מגלה זיין סודות מיינט צו זיין, מיינט צו זאגן, זאלסטו זיין אין אזא מקום פנימי, זאלסט זיין אין אזא חלק פון די נאמנים, די. עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי, ס'דא נאמנים, ס'דא סוד השם ליראיו, ס'דא יראים וואס זיי זיצן אין די אין די ועד הפנימי פון פון געטליכקייט, און דארט קען מען רעדן אלעס גראד, דארט קען מען דארף דארף מען דארט קען מען נישט זאגן די איד קען שוין זיין יא סוד און נישט נאר סוד, דארט קען מען שוין זאגן גראד ווייל ווייל ס'איז נישטא קיין חשש מער, מ'קען עס רופן ס'איז נישטא קיין חשש פון די חיצונים, יא ס'נישטא קיין ס'גייט זיך נישט ארויסגיין לחוץ, ווען מ'גייט ארויס לחוץ דארף מען מצמצם זיין דארף מען נאר זאגן די הלכה ווייל אויב מ'זאגט שוין די טעם און זאכן ווערט שוין טעותים און זאכן, אה, דאס איז א גוטע משל, יא, מען זאגט די טעמי תורה, שלמה איז מגלה טעמי תורה, און ס'קומט ארויס פון דעם טעותים. אבער אויב איינער איז שוין, ער טוט שוין דערמיט, ער האט שוין גענוג קבלת עול, ער גייט שוין נישט ארויספאלן, מען ווייסט, מען האט שוין, מען טראסט, מען קען אים שוין געטרויען, דעמאלטס קען מען רעדן די סוד אפן, דעמאלטס, דאס איז טייטש גילוי סוד, גילוי סוד באמת איז מדריגת נפשית, ס'זאל זיין אזא מדריגת נפשית וואס דו זאלסט קענען רעדן די סוד אפן, ס'זאל זיין א בית מדרש פנימי, א מקום פנימי, א דעת פנימי. און דארט איז דער סוד אפן, איז דאס דער אמת'דיג דער מדריגה וואס אונז רעדן דא. נאכן גיין אין די אלע זאכן, נאכן פועל'ן אז מ'איז נישט קיין בהמה, ס'איז אדם ובהמה תושיע ה', און אז מ'האט א ברית מילה, און מ'האט א פריעה און אזוי ווייטער, יעצט קען מען שוין רעדן אפן צווישן צווישן די אנשי הסוד. און דאס הייסט ובריתו. ובריתו להודיעם, יא און דאס מיינט אויכעט אזוי און ווייל אונז רעדן דאך וועגן וועגן קדושת הברית, דאס מיינט עס, ברית איז דאך טייטש א א א בונד יא, דאס איז דאך טייטש ברית יא, וואס האט פארשידענע משמעות'ן וואס איז הלכה למעשה וואס מרומז אין דעם און אזוי ווייטער, ברית איז דאך טייטש א בונד, ברית איז דאך טייטש אז.

די עיקר הגדרה, די עיקר, די עיקר הגדרה פון, פון ברית און פארוואס די ברית איז קאנעקטעד מיט סודות התורה און אונז האבן גערעדט אפאר אנדערע וועגן די לעצטע פאר וואכן, אבער דאס איז די עיקר, עיקר מובן, די עיקר מובן פארוואס ברית איז מחובר צו סודות התורה און פארוואס כדי צו זיין, כדי עומד זיין אויף סוד פנימיות התורה דארף מען, דארף מען זיין א שומר הברית.

און אוודאי די קיום בקיום במעשה איז דאך נאר א נאר א דוגמא פאר דעם, איז דאך נאר א משל פאר דעם, די עיקר די עיקר איז די איז די איז די נמשל דא, און דאס איז אליינס א סוד וואס מ'דארף ווען זאגן מ'דארף מ'דארף האבן די ריכטיגע מ'דארף זיין אינעווייניג כדי צו קענען זאגן די סוד, מ'דארף אויב מ'איז אינדרויסן אויב איך דארף יעדע זאך זיך רעכענען מיט וויאזוי איינער גייט עס פארדרייען, איך קען דיך נישט זאגן סוד, ס'איז דאך א גרויסע זאך, יא? יעדע סוד, יעדע זאך, יעדע, יעדע, יעדע סוד, יעדע דבר פנימי, יעדע אמת'דיגע נקודה, איז דא וועגן צו פארדרייען, דאס איז די פאקט, אזוי מ'רופט דאס אחיזת החיצונים, יא? פרעה. ס'דא אלעמאל איינער, פרעה יקרא, ס'דא אלעמאל איינער וואס קען נעמען די בעסטע איידיעס, און אלע איידיעס, דאך ווייל ס'איז דאך א פאוערפול, א איידיע האט פאוער, א סוד הייסט דאך אן איידיע וואס האט פאוער, ס'קען עפעס טון, ס'איז נישט סתם געזאגט. און יעדער איינער ווייסט אז יעדע יעדע איידיע, אמאל אמאל זיך נישט נוגע, אמאל דארף מען וויסן, דארף מען נוצן די שכל, הא לן והא להו מען דארף וויסן ווען ווען ס'איז מקוים און ווען ס'איז נישט, און כל זמן וואס מען לעבט אין די פחד, כל זמן וואס ער שטייט אינדרויסן, און יעדע זאך וואס ער זאגט איז חכמים היזהרו בדבריכם און אזוי ווייטער, קען דאך נישט זאגן קיין סודות. ער קען זאגן אביסל אבער נישט נישט ער איז נישט פריי צו רעדן וואס אלעס וואס ער דארף רעדן. אויב ס'איז דא סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם, אויב ס'איז דא די צוויי מדריגות די דם פסח און די דם מילה, זיי האבן עס קריעיטעד א קאנטעקסט וואס יעצט קען מען רעדן אן פחד, יעצט קען מען שוין רעדן בלא דחילו, יעצט קען מען שוין רעדן אן מורא האבן אז מ'גייט עס פארדרייען. און דאס איז די עיקר, די עיקר, די עיקר משמעות, די עיקר משמעות פון. פון לעבן אין א ברית פון סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם און מ'איז אריין אין אזא פלאץ וואס יעצט קען מען רעדן צו דיך אן אן אן מורא האבן אן מורא האבן אז מ'וועט זיך פארדרייען וויאזוי פונקטליך וויאזוי פונקטליך ווערט אזא פלאץ דארף מען דארף מען טראכטן הלכה למעשה וויאזוי ס'ווערט אבער דאס איז די דאס איז די עיקר די עיקר זאך. יעצט לאמיר זאגן נאר איין איין טריט ווייטער וואס די זוהר גייט דא און מען וועט משלים זיין בעזרת השם נעקסטע מאל. סוד הוויה איז באמת סוד י' ק' ו' ק'. דא דא הייבן מיר שוין אן צו רעדן די שפראך וואס מען רעדט נאר צווישן צווישן חברים נאמנים, נאר צווישן די בעלי סוד. יא אלעס וואס מען איז מלבש די סוד אין אנדערע אין אנדערע שפראכן אין אנדערע מובנים דאס איז אלץ כדי צו מאכן געוויסע שמירות כדי מען זאל נישט פוגע זיין כדי ס'זאל קענען מען זאל קענען ארויסגעבן לחוץ אבער נאכדעם וואס מען קומט שוין אן מען האט שוין אויסגעטאפט מען האט שוין מען האט זיך שוין דורכגערעדט מען האט שוין געטון די גאנצע שפיל יעצט קען מען שוין רעדן די סוד אליינס און די סוד איז דאך די סוד פון שם י' ק' ו' ק'. י' קאי ו' קאי, וואס הייסט סוד י' קאי ו' קאי ליראיו, יא, סוד השם ליראיו קען מען זיין די סוד פון ה פון די אייבערשטער איז ליראיו, מען קען אויך טייטשן אז די סוד ליראיו איז י' קאי ו' קאי, די סוד פון השם, וואס הייסט השם? די ידיעת השם, וואס הייסט נקרא שמי עליו, וואס הייסט אשגבהו כי ידע שמי הייסט דאך צו וויסן די שם, די שם וואס הייסט. ס'הייסט י' קאי ו' קאי אבער דאס איז די עיקר שם און די עיקר מקום די עיקר וועג ווי אזוי אונז די מענטשן די פנימיות'דיגע מענטשן יא ס'הייסט בחיצוניות דארף מען דאך מסביר זיין הלבשות דארף מען דאך געבן א ביאור און זאגן אז אזא מושג אזא געטליכקייט ער איז דער בורא און ער איז דער מנהיג און אלע מיני זאכן. און די שם הוויה הייסט דאך אזוי ווי מ'זאגט אייבערשטער איז. שם העצם, אייבערשטער'ס נאמען. און דאס ווייזט, דאס קען מען נאר זאגן, דאס קען מען נאר אזוי ווי מ'זאגט שם הוויה זאגט מען נאר אין די בית המקדש, יא? ס'הייסט, אינדרויסן גייט עס באקומען בהכרח א פאלשן פירוש. בהכרח, אויב מ'זאגט א ווארט א דבר אמת און בשוק, קריגט עס א פאלשע פירוש. אויב מ'איז אין די בית המקדש, דעמאלטס קען מען זאגן די שם. השם הוויה ככתבו, און די אמת, די גאנצע קבלה און די גאנצע מאמץ, די גאנצע שפיל וואס אונז שפילן ארויף און אראפ מיט די אלע זאכן, איז צו בויען א בית המקדש, מקדש השם כוננו ידיך, דאך די גאנצע משמעות פון די גאנצע, וואס איז א מקדש? ועשו לי מקדש? קומט דאך אן די שירת הים, איז דאך אויסגעזאגט, יא אז ישיר משה, האט אויסגעזאגט, אויסגעקומען די יוד, יא אז ישיר, שר לא נאמר, דארף ארויסגעבן די יוד, זאל קענען זען די יוד בפני עצמו, נישט באהאלטן ערגעץ אין די סוד. נאך אלץ, און זיי און דא דא איז דעם נתגלה געווארן יא אויפן אונז לערנען שמות וארא בא בשלח די גאנצע פרשה די גאנצע מעשה פון יציאת מצרים אזוי ווי בנגלה ביז מ'זאגט א שירה שירה הייסט כ'שוין ארויס יעצט גיי איך ארויס געבן וואס וואט איז איט אלל אבאוט. די שירה פירט אויס. מקדש השם כוננו ידיך און דארט הוויה ימלך לעולם ועד. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער דארף מען דא בויען א בית המקדש און די גאנצע מלחמה השם איש מלחמה און די גאנצע מעשה מיט מיט פרעה די אלע זאכן איז אלץ געווען וויאזוי כדי צו בויען א בית המקדש. וואס מיינט צו בויען א בית המקדש? המקדש מיינט, און דאס איז דאך וואס לערנען די מקובלים און די חסידים אלע וואס זיי דרייען זיך ארום ווי מען גייט עס בויען אין די קאפ און אין די הארץ און מיט די מעשים און אין די מציאות, א בית מקדש איז אזא סארט מקום, דאס איז דאך די גדר, ס'איז נישט טייטש אז אין די בית מקדש קען מען זאגן די שם הוויה, בית מקדש איז איז די גדר פון די הגדרה פון בית מקדש איז אז דאס איז אזא סארט פלאץ ווי דארט קען מען רעדן יוד קיי וואוו קיי. מ'וועט נישט דארפן געבן א הסבר אז ס'איז אזוי אז ס'איז אזוי. קען מען טאקע בויען אזא אזא בית המקדש און אונז לערנען דאס וואס ער הייבט אן צו לערנען רבי שמעון און נאכדעם וועט מען זעהן אז די שבעת ימים תחת אמו איז ממש די איז די שם הוויה אליינס.

און וואס לערנען אונז וועגן די יוד קיי וואוו קיי איז מאריך באריכות אבער די עיקר זאך איינע פון די עיקר זאכן וואס ער לערנט דא איז מ'דארף קודם אנהייבן דאס איז דאך אויך איינע פון די איידלסטע זאכן פון תורת הסוד וואס גייט אויף דעם יעדע אות איז א איז א עולם בפני עצמו יעדע אות האט חיות פאר זיך ואומר לך בדמעיך חיי יעדע אות האט א חיות בפשטות אין אין אין נגלה זיך נאר א גאנצע ווארט האט א חיות אוואדע אונז לערנען דאך און עס שטייט דאך אין די הלכות דאך קאנעקטעד מיט דעם אז איינער שרייבט שם משמעון און די איין אות פון די שם הוויה און אויב מ'איז מכוון מען מיינט צו שרייבן די שם קען דאס שוין הייסן א קדושה ווער עס לערנט הלכות קדושת השם אין הלכה זעהט אז ס'דא אזא מושג און תוספות רעדט וועגן דעם ס'איז גאנצעטע חקירות וויאזוי אויב אזוי וויאזוי קען מען שרייבן א בכלל א יוד אדער יוד קיי און אזוי ווייטער על כל פנים אויב א לפחות אויב מ'האט א כוונה צו שרייבן די שם איז די כלל איז די הלכה לכאורה מ'דארף נאכקוקן פונקטליך אבער אזוי געדענק איך איז די הלכה. אז איין אות פון די שם אפילו אדער לפחות צוויי אותיות איז זיכער אבער אפשר אפילו איין אות אויב ס'איז מיט א כוונה אדער ס'איז געווען א חלק פון די שם האט שוין אליינס א קדושת השם וואס איז שייך וואס הייסט קדושת השם אויב א שם האט דאך א מינינג יוד קיי וואו קיי ער זאגט עס מיינט מהווה הוויה עס מיינט הווה ויהיה וואס ס'זאל נאר מיינען וואס איז שייך צו זאגן אז איין יוד איז שוין א זאך. דאס דאס איז גערעדט אין א אין א לענגוויטש פון סוד. דאס איז גערעדט צווישן צווישן חברים. מען קען בפשטות קען מען זאגן יא אויב איך אויב איך קען זיך אויב אונז קענען זיך. ס'הייסט סוד סוד מיינט דאך אז אלע קאנטעקסט האב איך שוין יא. איך קען דיך שוין איך ווייס שוין אז דו מיינסט נישט שלעכט איך גלייב דיר שוין אז דו מיינסט נישט פארדרייט אדער איך אלע הקדמות געווענליך וואס מען דארף מען גייט אינדרויסן מען דרייט אין א מקום שאינו מקום סא דארף מען דאך יעדע זאך טון טויזענטער הקדמות אז מען זאל נישט פארדרייען און מען זאל מיינען דאס סוד מיינט אונז ווייסן שוין האבן שוין אלע הקדמות. יעצט קען מען אויך זאגן איין אות אויך אזוי ווי די קאצקער רבי זאגט יא אז איינער איז היימיש קען מען פארשטייט ער אויף א ווינק איז די תורתן של בנים האט ער מסביר געווען יא מען דארף נישט זאגן לאנגע הסברים איין אות. אבער מער דאס איז איין בדרך נגלה געזאגט וואס וואס די פארוואס איין אות האט די זוהר זאגט דא כל אות משמא קדישא אתחזי שלימו דהיינו יעדע אות האט די שלימות פון די גאנצע שם אבער מער מער טיפערהייט דאס הייסט דאך אז טאקע דא דהיינו איינע פון די גרעסטע וועגן וואס די זוהר איז עומד אויף די סוד פון די שם הוויה איז צו שטיין און צו ווייזן דאס איז דאך די סדר השתלשלות דאך די יסוד פון קבלה איז די סדר השתלשלות און די סדר השתלשלות איז פון די יוד דאס וואס דו זעסט יוד קיי וואו קיי איז בעצם א יוד בעצם איז סך הכל א יוד אלץ א פירוש אויף די יוד אלץ איז א פירוש יוד הייסט דאך איין נקודה יוד הייסט הייסט דאך די איידלסטע נקודה וואס קענסט נעמען די קלענסטע נקודה די קלענסטע נקודה די די ספירת החכמה אדער ספירת הכתר די ערשטע זאך יעצט איי דו זעסט דאך נאך אסאך אותיות יא ס'איז דאך א פירוש ס'איז דאך ארויסגעגעבן. און ווי מען זאגט ארויסגעבן די פאטענשאל וואס ליגט אין די אין די ערשטע נקודה אין די ערשטע שורש. און וואס איז נאך א וועג וואס מען קען דאס זען? מען קען עס דאך זען, דאס איז דאך די ענין פון מילוי, און די מקובלים זענען זייער אינטערעסירט אין די מילויים פון ווערטער. א יוד, אויב מען זאגט עס, יא, מען זאגט עס, מען זאגט עס דורך כסופי, מען קען עס זאגן. א יוד, ווען מען זאגט עס, עס שטייט אויפן פעיפער איז דאך נאר א יוד, א דאט א יוד. ווען מען זאגט עס, קומט דאך צו נאך צוויי אותיות, י' ו' ד'. און אויב איינער האלט קאפ מיט די רמזים און די סודות פון די אותיות זעהט אז ו' ד' איז בעצם א אנדערע וועג פון זאגן ה' ו' ה'. י' י' ו' ד', ו' הייסט ווייזט דאך אויף די זעקס ספירות. ד' ווייזט אויף די מלכות, ס'הייסט דער איד אליינס, סאו עס סקיפט אביסל די היי, דארף מען טראכטן א מינוט, אבער א איד אליינס גייט שוין ביזן סוף, אה און נאכדעם זעהט עס נאר א איד, דאס הייסט מצד אחד איז נאר א איד, מצד שני קען מען עס ארויס ארויס מפרש זיין, קען מען עס ארויס ארטיקולעטן אין די גאנצע אין די אין די גאנצע קומה שלימה אין די גאנצע י' ו' ד' און אזוי ווייטער א היי איז נאר א פירוש אויף די איד און די היי זאגט די זוהר מען קוקט אריין א היי מען שרייבט היי אלף א אלף איז אויך נאך א פירוש אויף איד מען שרייבט איד מיט א ליין מיט א דלת פון אונטן דאס הייסט א אלף איז א אלף איז נאך א פירוש אויפן איד און די היי ער געבט ארויס נאך א פירוש אויפן איד נאכדעם האבן אונז די ו'.

און זאגט די זוהר די בינה אליינס איז אויכעט אויכעט שבעת ימים מ'קען רעכענען חכמה איינס בינה דריי ו' נאך דריי איז איז יא קומט סארי מ'קען רעכענען בינה דריי תפארת דריי און מלכות איינס קומט אויס זיבן איז די אמו אליינס האט מ'קען עס רופן די שורש פון די זיבן אין בינה אליינס איז שבע דאס הייסט מ'האט מפרט געווען שבעת ימים תחת אמו אין די אמו אליינס איז דא זיבן קומט אויס פערצן צוזאמען וועגן דעם שלמה המלך האט געמאכט פערצן טעג סוכות ס'הייסט חנוכת הבית און סוכות ווייזט אויף די צוויי מדריגות און דעמאלטס און דאס איז אלץ א פירוש אויפן איד דאס איז אלץ א פירוש אויף די איד פאר דעם די אומות העולם זייערע קרבנות גייען אראפ ווייל ער הייבט אן פון א גאנצע זאך אזוי ווי מען גערעדט עשו ער הייבט אן בשלימות נאכדעם מען קוקט אריין זעט מען עכט איז עס נאר דאס עכט איז עס נאר דאס עכט איז עס נאך קלענער און קלענער גייט אראפ יעדן טאג. מה שאין כן די קדושה אליינס, מה שאין כן די איד איז פארקערט, ס'הייסט דאס איז דאך נאר איין זאך, דאך נאר איין נקודה, נאכדעם באקומט ער אסאך פירושים, אבער אין יעדע פירוש געט דאך ארויס נאך א אמת, געט דאך ארויס נאך א קלארקייט פון די פון די איד אליינס געט ער דאס ארויס. מער און מער און מער, און דאס דאס איז די דאס איז די גילוי הסוד וואס אונז לערנען דא, דאס איז טייטש זיין א איד, זיין א איד הייסט ארויסגעבן די סוד פון א איד, די סוד פון א איד איז י' ו' ד' און י' ק' ו' ק' און די אלע שבעה ושבעה און אזוי ווייטער וואס זיי קומען ארויס אלעס פון די איד.